בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף נ ג, מיר הייבן אן דף נ ב עמוד ב ביי די משנה אונטן, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, מיר גייען דא זען די משנה, דריי ציורים פון א היזק שאינו ניכר, און מ'וועט זען די משנה וואס די דין דערביי, איז אזוי, די ערשטע זאך זאגט די משנה המטמא, איינער וואס איז מטמא זיין חבר'ס פירות פשט זיין חבר האט תרומה אינדערהיים, און א איד גייט און ער איז עס מטמא, פשט ער האט גענומען די תרומה האט עס טמא געמאכט, וואס טמא'נע תרומה איז א היזק, מען קען עס שוין נישט עסן, א כהן קען עס נישט עסן, די איינציגע זאך וואס מען קען טון מיט דעם איז מען קען עס פארברענען, מען קען עס געבן צו עסן פאר בהמות, אבער עס איז א געהעריגע הפסד דא, אבער פון די צווייטע זייט איז עס א היזק שאינו ניכר, עס איז נישט ניכר אז איינער האט דא געטון א היזק, ווייל די פירות זעט אויס די זעלבע, די זעלבע זאך זאגט די משנה, והמדמע, המדמע איז טייטש, א מענטש נעמט. תרומה, און ער ווארפט אריין די תרומה אין זיין חבר'ס חולין אריין, פשט די חולין איז יעצט אויסגעמישט מיט תרומה, איז פשט ער האט מזיק געווען פאר זיין חבר, ביז יעצט האט זיין חבר געקענט עסן פון די פירות, יעצט האסט אריינגעמישט תרומה דא, קען ער עס מער נישט עסן, ער דארף עס פארקויפן פאר א כהן, און ער פארקויפט עס אויף ביליג, איז פשט האט ער מזיק געווען, אבער פון די צווייטע זייט איז עס א היזק שאינו ניכר, די זעלבע זאך, והמנסך, איינער וואס איז מנסך זיין חבר'ס וויין יין נסך איז דאך אסור בהנאה, איז אז ער האט מנסך געווען די חבר'ס וויין האט ער אים מזיק געווען אבער ס'איז א היזק שאינו ניכר איז ביי די אלע דריי זאכן זאגט די משנה איז די דין בשוגג פטור טאמער ער האט עס געטון בשוגג דארף ער נישט באצאלן פארן היזק במזיד חייב טאמער ער האט עס געטון במזיד דארף ער באצאלן פארן היזק און מ'וועט זען די גמרא פונקט וואס די טעם זאגט די הייליגע גמרא מיר האבן געזען די משנה איינע פון די ציורים וואס די משנה האט אויסגערעכנט איז א מנסך איינער וואס איז מנסך דעם חבר'ס וויין איז בשוגג פטור במזיד חייב זאגט די גמרא איתמר מיר האבן געלערנט מנסך רב אמר מנסך ממש, רב זאגט די משנה רעדט פון א מנסך ממש, מנסך ממש זאגט רשי איז א מענטש שטעקט אריין זיין האנט אין יענעמס וויין און ער מישט עס לשם עבודה זרה אזוי פלעגט מען דינען עבודה זרה איז אזוי ווערט די וויין יין נסך פון דאס האט די משנה גערעדט ביי אזא ציור האט די משנה געזאגט בשוגג פטור במזיד חייב איז שמואל אמר שמואל זאגט ניין שמואל זאגט מנסך פון די משנה מיינט נישט מנסך ממש נאר מנסך מיינט מערב אז א איד איז געגאנגען און ער האט אויסגעמישט יין נסך מיט געהעריגע וויין מיט כשר'ע וויין פשט ער האט אריינגעגאסן יין נסך אין זיין חבר'ס וויין אריין, דאס טייטש מנסך נישט מנסך ממש, איז די גמרא יעצט מבאר פארוואס רב האט געלערנט אז מנסך איז מנסך ממש און פארוואס האט שמואל געלערנט מנסך מיינט מערב, זאגט די גמרא, מאן דאמר מערב, מאי טעמא לא אמר מנסך, פארוואס האט שמואל נישט געטייטשט פשוט אז מנסך מיינט מנסך ממש? ווייל אמר לך, ווייל שמואל האלט מנסך קם ליה בדרבה מיניה, פשט ס'דא א כלל פון קם ליה בדרבה מיניה אז טאמער א מענטש טוט א געוויסע פעולה וואס איז חייב אויף דעם צוויי עונשים, סיי א עונש מיתה און סיי א עונש וואס ער דארף באצאלן געלט, איז קם ליה בדרבה מיניה, מ'געט אים די הארבערע עונש און ער איז פטור פון די קלענערע עונש, איז דא האלט שמואל, טאמער מנסך מיינט מנסך ממש, איז אז איינער איז מנסך ממש, איז ער דאך חייב מיתה, איז חייב סקילה, האט געדינט עבודה זרה, ני, אז ער איז חייב מיתה, איז ער פטור פון צו באצאלן, און ס'קען נישט זיין אז ביי דעם האט די משנה געזאגט בשוגג פטור במזיד חייב, איז דערפאר טייטשט שמואל מנסך מיינט מערב, איינער מישט אויס יין נסך מיט כשר'ע וויין, ווייטער ואידך, וואס העט רב ענטפערן אויף דעם, לכאורה שמואל זאגט דאך גוט, קם ליה בדרבה מיניה, איז וויאזוי טייטשט רב מנסך ממש? ענטפערט די גמרא כדרבי ירמי', רב האלט כשיטת רבי ירמי', פשט ווען רב האט געזאגט מנסך ממש, האט ער נישט געמיינט אז איינער שטעקט אריין זיין האנט אין יענעמ'ס וויין און מישט עס אויס לשם עבודה זרה, נישט דאס האט ער געמיינט, נאר ער האט געמיינט אז איינער נעמט דעם חבר'ס פאס וויין און גיסט אויס פון דעם לשם עבודה זרה, יעצט דאס איז אויך בעצם א איסור דאורייתא וואס מ'איז חייב אויף דעם מיתה, אבער היות וואס דער מענטש הייבט עס קודם אויף און נאכדעם גיסט ער אויס פון דעם, זאגט רבי ירמי' דאמר רבי ירמי' משעת הגבהה הוא דקנה מתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך רבי ירמי' האלט אז ברגע וואס די איד האט אויפגעהויבן די וויין האט ער עס קונה געווען פשט כאילו ער האט עס גע'גזל'ט איז ברגע וואס ער האט אויפגעהויבן איז ער שוין חייב צו באצאלן יעצט ווען איז ער חייב מיתה הערשט א מינוט שפעטער ווען ער גיסט אויס פון די וויין איז דערפאר דא איז נישט שייך צו זאגן קם ליה בדרבה מיניה איז דערפאר האלט רב ביי אזא ציור האט די משנה געזאגט בשוגג פטור במזיד חייב, זאגט אונז די גמרא ווייטער, ולמאן דאמר מנסך, מאי טעמא לא אמר מערב, פארוואס האט רב נישט געלערנט פשוט אזוי ווי שמואל האט געזאגט אז מנסך מיינט איינער וואס מישט אויס יין נסך מיט כשר'ע וויין, אמר לך, רב קען דיר ענטפערן, מערב, היינו מדמע, פשט, טאמער מנסך מיינט אויסמישן יין נסך מיט כשר'ע וויין, און וואס איז אנדערש מנסך פון מדמע? מדמע מיינט אויך אז מען מישט אויס תרומה מיט חולין, און וואס דארף די משנה דאס זאגן אלס צוויי באזונדערע ציורים? איז פארדעם האט רב געהאלטן אז ס'קען נישט זיין אז מנסך מיינט מערב. איי פרעגט די גמרא ואידך, וואס ענטפערט שמואל אויף דעם? ענטפערט די גמרא, קנסא הוא ומקנסא לא ילפינן. פשט, מ'עט זען בהמשך א מחלוקת, צו היזק שאינו ניכר שמיה היזק, צו לא שמיה היזק, פשט מדאורייתא, איינער וואס מאכט א היזק ניכר, הייסט דאס א היזק צו נישט? יעצט, סיי רב סיי שמואל ביידע האלטן אז היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק מן התורה, הייסט עס נישט קיין היזק, איי פארוואס דארף מען באצאלן? ס'איז נאר א קנס, און ממילא זאגט שמואל אז ביי קנסות קען מען נישט ארויסלערנען איין קנס פון א צווייטן, אפילו ס'איז ממש גלייך און דו האלסט ס'איז כמעט די זעלבע, אבער היות וואס ס'איז נישט די זעלבע קען מען נישט ארויסלערנען איינס פון צווייטן, און דערפאר זאגט שמואל, אז אין הכי נמי מדמע און מנסך איז כמעט די זעלבע זאך, אבער ווי נישט ווי מ'רעדט דא פון א קנס, מ'קען נישט ארויסלערנען איינס פון צווייטן, און דערפאר רעכנט עס אויס די משנה אלס באזונדערע גזירות. איי פרעגט די גמרא, ולמאן דיליף קנסא מקנסא, כל הני למה לי, פשט רב, רב האט נישט געוואלט זאגן מנסך מיינט מערב, ווייל מערב איז די זעלבע ווי מדמע, איי וואס גייט דיך אן אז ס'איז די זעלבע, שמואל האט דאך מסביר געווען אז מקנסא לא ילפינן, מוז זיין אז רב קריגט זיך אויף שמואל, פשט ס'מוז זיין אז רב האלט אז מ'קען יא ארויסלערנען איין קנס פון א צווייטן, אויב אזוי אויב רב האלט מ'קען ארויסלערנען איין קנס פון א צווייטן, פרעגט די גמרא סתם אזוי, פארוואס האט די משנה געדארפט זאגן אלע דריי ציורים, מטמא מדמע מנסך, זאג איין ציור און פון דארט העט מען ארויסלערנען די רעשט, ווייל די עיקר נקודה איז היזק שאינו ניכר, אז ביי היזק שאינו ניכר האט מען גע'קנס'עט אז במזיד דארף מען באצאלן, איז וועל איך וויסן ביי יעדן היזק שאינו ניכר אז די דין איז די זעלבע וואס פעלט אויס אלע דריי צירים? ענפערט די גמרא צריכא, מען האט געדארפט האבן אלע דריי ציורים פון די משנה, יעצט ווי די מפרשים זענען מסביר, און ווי מ'עט זען דא בהמשך הגמרא, אז די סדר פון די גזירות איז געווען אזוי, קודם איז געווען א גזירה אויף מטמא, מדמע, און הערשט נאכדעם האבן חזל גוזר געווען אויף מנסך, און מילא די גמרא גייט יעצט מסביר זיין טאקע די ביידע נקודות, קודם כל גייט די גמרא מסביר זיין פארוואס האט מען ארגינעל געדארפט גוזר זיין אויף מטמא, מדמע, וואס איז נישט גוט געווען מטמא אליין אדער מדמע אליין, און שפעטער די גמרא מסביר זיין פארוואס האט מען געדארפט נאכאמאל גוזר זיין אויף מנסך, פארוואס האט מען נישט געקענט ארויסנעמען מנסך פון מטמא מדמע, אבער פארקערט גייט נישט די גמרא רעדן, פשט די גמרא וועט נישט פרעגן פארוואס האט מען נישט גוזר געווען נאר מנסך און פון מנסך זאל מען ארויסלערנען די רעשט ווייל נישט דאס איז געווען די סדר התקנות.

איינער וואס איז מטמא זיין חבר'ס תרומה, און מטמא קען אויך מיינען איינער וואס איז מטמא זיין חבר'ס חולין, וואס אין די צייטן פון די גמרא איז געווען אסאך אידן אין ארץ ישראל וואס האבן געגעסן חולין בטהרה, איז דאס אויך א היזק, אבער ממה נפשך זאגט די גמרא, נישט קיין חילוק וואס מטמא מיינט, איז מדמע קען מען נישט אויסלערנען פון מטמא פארוואס, ווייל טאמער מטמא מיינט איינער וואס האט מטמא געווען תרומה, איז וואלט איך געזאגט אז יא, איינער וואס איז מטמא תרומה, דארט האט מען אים געקנס'עט אז ער דארף באצאלן ווייל ס'איז א גרויסע הפסד, ער האט מפסיד געווען אינגאנצן די תרומה, וואס קען מען טון מיט דעם, מ'קען עס געבן צו עסן פאר בהמה? ס'איז א הפסד אינגאנצן, מ'קען עס נישט עסן. מה שאין כן איינער וואס איז מדמע, איינער וואס מישט אויס תרומה מיט חולין, האט ער עס נישט מפסיד געווען, ער האט טאקע אביסל מפסיד געווען, אבער ווי נישט ווי, ס'איז נישט אינגאנצן נפסד, מ'קען עס פארקויפן פאר א כהן. ווייטער ואי מטמא חולין, אפילו לאמיר זאגן מטמא מיינט חולין, קענסטו אויך נישט ארויסנעמען מדמע פון מטמא, ווייל משום דאסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל, אבל מדמע אימא לא, פשט, ווי נישט ווי איינער וואס איז מטמא חולין איז עובר אויף אן איסור, טאקע א איסור דרבנן, אבער מען טאר דאס נישט טון, איז דארט וואלט איך געזאגט דארט האט מען געקנס'עט, אבער מדמע וואס מען איז בעצם נישט עובר קיין שום איסור, בפרט טאמער היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק איז נישט דא קיין שום איסור אויסצומישן תרומה מיט חולין, וואלט איך געזאגט דארט האבן חזל נישט געקנס'עט, און דערפאר האט מען אויך געדארפט גוזר זיין אויף מדמע ווייטער ואי אשמעינן מדמע טאמער מען וואלט נאר גוזר געווען מדמע, וואלט מען נישט געקענט ארויסלערנען מטמא פון מדמע, ווייל משום דשכיח, ווי נישט ווי, מדמע איז שכיח, פשט איינער וויל אפטון א צווייטן, וויאזוי פלעג א מענטש אפטון א אנדערע, מיט מדמע, ווייל מדמע, אזוי ווי מען שמועסט זיך איז מען נישט עובר קיין איסור, איז עס זייער א געשמאקע וועג וויאזוי מען קען אפטון יענעם, אבל מטמא דלא שכיח, אימא לא, פשט מטמא זיין יענעמ'ס פירות איז נישט קיין זאך וואס איז שכיח. ווייל ממה נפשך איז מען עובר אויף אן איסור, טאמער מ'איז מטמא תרומה איז מען עובר אויף א איסור דאורייתא, טאמער מ'איז מטמא חולין איז מען עובר אויף א איסור דרבנן, איז דארט וואלט איך געזאגט אז חזל האבן נישט געקנס'עט, און דערפאר האבן חזל ארגינעל גוזר געווען סיי אויף מטמא סיי אויף מדמע, ווייטער ואי אשמעינן מטמא מדמע, טאמער עס וואלט נאר געווען די גזירה און מ'וואלט נישט מוסיף געווען אויך מנסך,

איז מען שוין עובר אויף גזל, דעמאלטס ווערט מען מחויב צו באצאלן, און די חיוב מיתה קומט ערשט שפעטער ממילא דא איז נישט שייך קיין קים ליה איז דערפאר דארף מען האבן די אלע דריי ציורים פון די משנה. זאגט יעצט די גמרא, ולהא דתני אבוה דרבי אבין, למעשה האבן מיר געלערנט אין א ברייתא נישט אזוי, אז די סדר פון די תקנות איז געווען אז בראשונה היו אומרים המטמא והמנסך, חזרו לומר אף המדמע, פשט די ארגינעלע תקנה איז געווען אויף מטמא מנסך, און שפעטער האט מען צוגעלייגט מדמע, איז כל הני למה לי, פארוואס טאקע האט מען גוזר געווען סיי מטמא מנסך פארוואס איז מנסך אליין נישט גענוג און סיי מדמע פארוואס האט מען דאס געדארפט מוסיף זיין פארוואס קען מען נישט אלעס ארויסלערנען פון מנסך זאגט די גמרא צריכא מען דארף האבן אלע דריי ציורים פארוואס ווייל דאי אשמעינן מטמא טאמער מען וואלט נאר גוזר געווען אויף מטמא נישט אויף מנסך וואלט איך געזאגט משום דלא קים ליה בדרבה מיניה אבל מנסך דקים ליה בדרבה מיניה אימא לא איז דערפאר דארף מען נאך גוזר זיין אויף מנסך צו זאגן אז ביי מנסך איז נישט דא קיין קים ליה, אזוי ווי רבי ירמיה האט געזאגט, ווייטער ואי אשמעינן מנסך, טאמער מען וואלט נאר גוזר געווען אויף מנסך, וואלט איך געזאגט משום דקא מפסיד ליה לגמרי, ווי נישט ווי, טאקע פריערט האט מען געזאגט אז א מטמא איז א ערנסטע הפסד, אבער למעשה אז מען שטעלט צו מטמא צו מנסך ווער איז א גרעסערע הפסד? אוודאי מנסך, איינער וואס איז מנסך וויין ווערט די וויין ממש אסור בהנאה, מטמא איינער וואס איז מטמא תרומה, ווערט נישט די תרומה אסור בהנאה, מיט די כהן טאר עס טאקע נישט עסן, אבער מען קען עס דאך פארברענען, מען קען עס געבן צו עסן פאר א בהמה, און ממילא וואלט איך געזאגט מנסך משום דקא מפסיד ליה לגמרי, אבל מטמא דלא מפסיד ליה לגמרי אימא לא, איז דערפאר די ארגינעלע תקנה געווען אויף ביידע, סיי אויף מטמא סיי אויף מנסך, ווייטער ואי אשמעינן הני תרתי, ווען מען וואלט נאר גוזר געווען אויף די ביידע, וואלט איך געזאגט משום דהפסד מרובה, ווי נישט ווי סיי מטמא סיי מנסך איז א הפסד מרובה ביי מטמא איז עס אסור באכילה ביי מנסך איז עס אסור בהנאה אבל מדמע דהפסד מועט מדמע איז נאר א הפסד מועט מען מישט אויס תרומה מיט חולין איז מען קען עס דאך פארקויפן מען קען עס פארקויפן פאר א כהן טאקע ביליגער אבער מען קען עס דאך פארקויפן אימא לא וואלט איך געזאגט דארט האט מען נישט גוזר געווען צריכא דערפאר דארף איך האבן אלע דריי ציורים פון די משנה זאגט די יעצט די גמרא ווייטער אזוי ווי מען האט פריערט געשמועסט די גאנצע נקודה צו היזק שאינו ניכר הייסט א היזק מן התורה צו נישט איז א מחלוקת איז גייען מיר יעצט זעהן די מחלוקת אמר חזקיה זאגט חזקיה דבר תורה אחד שוגג ואחד מזיד חייב זאגט חזקיה בעצם מן התורה איינער וואס איז מזיק א היזק שאינו ניכר סיי בשוגג סיי במזיד איז חייב מאי טעמא היזק שאינו ניכר שמיה היזק חזקיה האלט אז א היזק שאינו ניכר הייסט א געהעריגע היזק מדאורייתא, און ממילא אזוי ווי יעדן היזק איז מען חייב בשוגג, איז היזק שאינו ניכר בעצם מן התורה, וואלט מען אויך געדארפט זיין מחויב בשוגג, נאר וואס דען זאגט חזקיה, ומה טעם אמרו בשוגג פטור, פארוואס האבן חזל גוזר געווען אז בשוגג זאל מען נישט דארפן צאלן טאמער מדאורייתא דארף מען באצאלן, פארוואס האבן חזל געזאגט אז נישט, כדי שיודיעו, כדי די מזיק זאל מודיע זיין פארן ניזוק, פשט ס'וועט זיך מאכן אמאל אז איינער וועט מזיק זיין יענעמ'ס א זאך בשוגג, לאמיר זאגן איינער האט מטמא געווען יענעמס תרומה בשוגג, איז טאמער ער ווייסט אז ער דארף באצאלן, עט ער מאכן א שווייג, עט נישט מודיע זיין פאר יענעם, כדי ער זאל מודיע זיין פאר יענעם, חזל האבן נישט געוואלט אז יענער זאל נכשל ווערן מיט תרומה טמאה, האבן חזל גוזר געווען אז בשוגג דארף מען נישט באצאלן, אזוי ווייסט די איד אז ער קען רואיגעהייט מודיע זיין און עט נישט דארפן באצאלן אויף דעם, אי הכי אויב אזוי פרעגט די גמרא אפילו במזיד נמי, זאל מען גוזר זיין די זעלבע זאך במזיד, אז ווען איינער איז מטמא אדער מדמע אדער מנסך יענעמס א זאך במזיד זאל ער אויך נישט דארפן באצאלן כדי ער זאל יענעם מודיע זיין, זאגט די גמרא ניין, ווייל השתא לאוזוקי קא מכוין אודועי לא מודע ליה, פשט, דער מענטש וואס איז מטמא יענעמס א זאך במזיד, פארוואס איז ער מטמא יענעמס א זאך במזיד, פארוואס טוט ער עס, ער וויל יענעם אפטון, איז וואס ער עט נישט מודיע זיין פאר יענעם, אוודאי עט ער מודיע זיין פאר יענעם, ער וויל דאך יענעם אפטון, איז דא נישט געווען די חשש. על כל פנים קומט אויס לויט חזקיה אז היזק שאינו ניכר מן התורה הייסט א היזק, איי פארוואס בשוגג באצאלט מען נישט? ווייל חזל האבן געזאגט מען דארף נישט באצאלן כדי שיודיעו. ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט פונקט פארקערט, רבי יוחנן זאגט דבר תורה אחד שוגג ואחד מזיד פטור, בעצם סיי בשוגג סיי במזיד מן התורה איז מען פטור מאי טעמא ווייל היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק, רבי יוחנן האלט אז היזק שאינו ניכר הייסט נישט קיין היזק, פשט בעצם איז מען פטור, נאר ומה טעם אמרו במזיד חייב? פארוואס האבן חזל גוזר געווען אז במזיד דארף מען יא באצאלן, שלא יהי' כל אחד ואחד הולך ומטמא טהרותיו של חברו ואומר פטור אני, כדי טאקע מענטשן זאלן נישט מטמא זיין יענעמ'ס טהרות במזיד און זיך ארום דרייען אז מ'איז פטור, פשט כדי מענטשן זאלן נישט מזיק זיין איינעם דעם צווייטן מיט א היזק שאינו ניכר, האבן חזל גוזר געווען אז במזיד איז מען חייב אבער בעצם וואלט מען געדארפט זיין פטור מן התורה איז מען פטור. פרעגט אונז די גמרא א קשיא אויף חזקיה פון א משנה תנן, מיר האבן געלערנט א משנה, די משנה זאגט, דא ביי אונז אין גיטין קומענדיגע בלאט דף נ ד, הכהנים שפיגלו במקדש, א כהן וואס האט מפגל געווען א קרבן אין בית המקדש, פשט א כהן ווען ער טוט איינע פון די עבודות טאמער האט אינזינען בשעת ער טוט די עבודה א נישט ריכטיגע מחשבה, א מחשבה אז מען גייט עסן פונעם קרבן אדער מקריב זיין דעם קרבן חוץ לזמנו צו חוץ למקומו, ווערט די קרבן פיגול, און מען טאר דאס נישט עסן טאמער מען עסט עס, איז מען חייב כרת. איז א כהן וואס האט מפגל געווען א קרבן איז מזידין, טאמער ער האט עס געטון במזיד, ער האט דווקא געטראכט בשעת ער האט געטון די עבודה אז מען גייט עסן פונעם קרבן חוץ לזמנו צו חוץ למקומו פשט ער האט דווקא גע'פסל'ט דעם קרבן, חייבין, איז די כהן מחויב צו באצאלן פארן בעלעבאס א נייע קרבן, און ווי רש"י איז מסביר, ווייל ממה נפשך טאמער די קרבן איז א קרבן חובה אז די בעלעבאס האט עס געדארפט ברענגען, נו, יעצט דארף ער ברענגען א נייע, איז די כהן האט אים מזיק געווען, די כהן דארף באצאלן. און אפילו טאמער ס'איז נישט קיין קרבן חובה, נאר ס'איז א קרבן נדבה, ווי נישט ווי, די בעל הבית האט א גרויס עגמת נפש, למעשה ער האט געוואלט דא ברענגען א קרבן, און די כהן האט עס גע'פסל'ט, דארף ער באצאלן א נייע. יעצט ותני עלה, האמיר געלערנט אין א ברייתא, וואס די ברייתא גייט ארויף אויף די משנה, אז דאס וואס שטייט דא אין די משנה איז מפני תיקון העולם, פשט, ס'איז נישט קיין דאורייתא'דיגע דין, נאר ס'איז מפני תיקון העולם. ממילא פירט די גמרא אויס די קשיא, ואי אמרת היזק שאינו ניכר שמיה היזק, לויט חזקיה, אז א היזק שאינו ניכר איז מדאורייתא א געהעריגע היזק, אויב אזוי, איז וואס עפעס זאגט די ברייתא דא אויף די משנה, אז די דין פון די משנה איז א תיקון העולם, ס'נישט קיין תיקון העולם, ס'איז א דאורייתא'דיגע דין, די כהן האט מזיק געווען פאר דעם איד מיט א היזק שאינו ניכר, איז מדאורייתא דארף ער באצאלן, איז אויב אזוי לויט חזקיה וואלט געדארפט שטיין די ברייתא, האי שוגגין פטורין מפני תיקון העולם מיבעי ליה, ס'וואלט געדארפט שטיין די ברייתא אז דאס וואס שטייט אין די משנה דאס איז דאורייתא'דיג, נאר וואס בשוגג, טאמער די כהן האט מפגל געווען בשוגג, דעמאלטס איז ער אוודאי פטור, פארוואס מפני תיקון עולם אזוי ווי מ'האט פריער געזען ווי חזקיה האט מסביר געווען אז מפני תיקון עולם האט מען געזאגט אז בשוגג דארף מען נישט באצאלן כדי אז דער מזיק זאל מודיע זיין פארן ניזק אז ער האט אים מזיק געווען אבער על כל פנים איז שווער אויף חזקיה זאגט די גמרא הכי נמי קאמר פשט דאס טאקע האט די ברייתא געמיינט צו זאגן אז וואס אז דאס וואס שטייט אין די משנה מזידין חייבין קענסט אליין מדייק זיין פון דעם הא שוגגין פטורין, אז טאמער דער כהן האט געטון בשוגג איז ער פטור, איז אויף דעם זאגט די ברייתא מפני תיקון העולם, נישט אויף די מזידין חייבין, די מזידין חייבין דאס איז א דאורייתא'דיגע דין, די שוגגין פטורין דאס איז א תיקון העולם. מתיב ר' אלעזר, פרעגט יעצט ר' אלעזר נאך א קשיא אויף חזקיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת, איינער וואס טוט א מלאכה סיי מיט מי חטאת סיי מיט פרת חטאת מיט א פרה אדומה, פשט, מיט א פרה אדומה טאר מען נישט ארבעטן טאמער מען ארבעט מיט א פרה אדומה, ווערט עס פסול מ'קען עס מער נישט ניצן די זעלבע זאך מי חטאת די וואסער וואס מ'מישט אויס די אפר פרה אדומה מיט דעם טאר מען אויך נישט ניצן מ'טאר נישט טון מיט דעם א מלאכה טאמער יא קען מען עס מער נישט ניצן ווי רשי ברענגט שטייט אין פסוק למשמרת למי נדה אז מ'דארף אויפפאסן אויף דעם זאל גארנישט געשען מיט די מי חטאת על כל פנים איינער וואס גייט און ער טוט א מלאכה מיט יענעמס מי חטאת אדער מיט יענעמס פרה אדומה פשט ער האט אים מזיק געווען מיט א היזק שאינו ניכר זאגט די ברייתא פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, איז מדיני אדם אין בית דין קען מען אים נישט מחייב זיין, אבער פון הימל העט ער שוין באצאלן, איז פירט ר' אלעזר אויס די קשיא, ואי אמרת היזק שאינו ניכר שמיה היזק, בדיני אדם נמי לחייב, לויט חזקיה, וואס עפעס איז ער פטור מדיני אדם, וואלט געדארפט זיין חייב, ער האט דאך מזיק געווען דא מיט א היזק שאינו ניכר. ענטפערט די גמרא, הוא מותיב לה והוא מפרק לה, פשט ר' אלעזר אליין, ער דער מקשן, ער אליין האט פארענטפערט, אז די ברייתא רעדט זיך, פרה שהכניסה לרבקה על מנת שתינק ותדוש, מי חטאת ששקל בהם משקלות. פשט אזוי, זאגט רבי אלעזר, די ברייתא רעדט זיך נישט ביי א געהעריגע היזק שאינו ניכר. פשט אוודאי ווען איינער מאכט א געהעריגע היזק שאינו ניכר, איינער גייט צו צו יענעמס פרה אדומה און ארבעט מיט דעם, אדער איינער גייט צו צו יענעמס מי חטאת און טוט מיט דעם עפעס א מלאכה, אוודאי, לויט חזקיה איז חייב בדיני אדם. נאר וואס, די ברייתא רעדט זיך. ביי א ציור אז א מענטש האט גענומען יענעמ'ס פרה אדומה און ער האט אריינגעשטעלט יענעמ'ס פרה אדומה אין שטאל אריין. יעצט, די עצם מעשה פון אריינטראגן א פרה אדומה אין שטאל, דאס הייסט נאכנישט קיין מלאכה. פארוואס? ווייל ס'איז א נארמאלע זאך, די מאמע פון די פרה אדומה איז דארט, און די פרה אדומה דארף זייגן, פשט די מעשה איז נישט קיין מעשה וואס פסל'ט די פרה אדומה. נאר וואס? דארט אינעם שטאל אויף די ערד איז אויך געווען תבואה, און בשעת ער האט אריינגעטראגן די פרה אדומה האט ער אינזינען געהאט אז די פרה אדומה זאל טון א מלאכה, זאל צוטרעטן די תבואה. איז פשט די גאנצע סיבה פארוואס די פרה אדומה ווערט פסול איז אלץ וועגן זיין מחשבה, ווען ער וואלט נישט אינזינען געהאט אבער די פרה אדומה וואלט עס אליין געטון, הייסט עס נישט קיין מלאכה נאר וועגן זיין מחשבה, פארדעם הייסט עס א מלאכה, און פארדעם ווערט די פרה אדומה פסול. אבער דאס הייסט נישט א היזק שאינו ניכר, דאס הייסט א גרמא, ווי נישט ווי, זיין מעשה איז נישט געווען קיין היזק שאינו ניכר נאר זיין מחשבה, אויף א מחשבה קען מען נישט מחייב זיין, און דערפאר זאגט די ברייתא פטור מדיני אדם, ווייל ס'הייסט ניטאמאל א היזק שאינו ניכר, די זעלבע זאך מיט מי חטאת, מי חטאת האט די ברייתא נישט געמיינט צו זאגן איינער האט ממש געטון א מלאכה מיט די מי חטאת, נאר ס'רעדט זיך ער האט גענוצט די מי חטאת אלס א משקל, ער האט עס ארויפגעלייגט אויף א וואגשאל, ער האט געוואוסט וויפיל ס'וועגט, און ער האט אפגעוואויגן מיט דעם זאכן, לאמיר זאגן ער האט געלייגט פלייש אויף די אנדערע זייט, ער האט געוואוסט די מי חטאת וועגט א קילא, ער האט געלייגט א קילא פלייש אויף די אנדערע זייט פונעם וואגשאל, אזוי האט ער גענוצט די מי חטאת. איז ווייטער די איינציגסטע סיבה פארוואס די מלאכה פסל'ט די מי חטאת איז אלץ וועגן זיין מחשבה, ווייל די מעשה אליין פון אראפשטעלן א גלעזל מי חטאת אויף א וואגשאל, דאס אליין איז נאכנישט קיין מלאכה, נאר די כוונה אז ער נוצט דאס צו וועגן, דאס מאכט דאס א מלאכה דאס פסל'ט עס, איז פארדעם היות וואס ס'איז נאר א גרמא נאר די מחשבה מאכט עס דא, פארדעם זאגט די ברייתא פטור מדיני אדם, אבער אוודאי העט ער ווען געמאכט א געהעריגע היזק בידיים, איז אפילו טאקע ס'איז שאינו ניכר, איז היזק שאינו ניכר שמיה היזק, וואלט ער אוודאי געדארפט צאלן מדיני אדם אויכעט. איי פרעגט די גמרא, ווי קענסטו אזוי זאגן? והאמר רבא, מי חטאת ששקל בהן משקלות כשרה, רבא זאגט אז טאמער מ'האט גענוצט מי חטאת אויף צו וועגן זאכן, איז עס ממש כשר, ס'הייסט ניטאמאל א מלאכה פשט ניטאמאל א גרמא הייסט עס, איז וויאזוי זאגט ר' אלעזר נישט אזוי? זאגט די גמרא לא קשיא, הא בגופן הא בכנגדן, פשט אזוי, רבא, וואס רבא האט געזאגט מי חטאת ששקל בהן משקלות כשרה, רעדט פון אזא ציור וואס מ'האט פריערט גערעדט, מ'נעמט מי חטאת מ'לייגט עס אויף איין זייט וואגשאל, אויף די אנדערע זייט לייגט מען א שטיקל פלייש, דאס זאגט רבא איז נישט קיין פראבלעם, דאס איז נישט קיין היזק שאינו ניכר, ס'איז ניטאמאל א גרמא ס'איז גארנישט מ'קען נוצן די מי חטאת, נאר וואס? טאמער מ'נוצט די גוף פון די וואסער אויף צו וועגן עפעס, וויאזוי קען מען נוצן די גוף פון די וואסער אויף צו וועגן עפעס? איז לאמיר זאגן די מענטש וואס וויל דא וועגן איז א קצב ער האנדלט מיט פלייש איז נעמט ער א כלי ער לייגט אריין אין דעם וואסער שפעטער לייגט ער אריין אין דעם א קילא פלייש און ער זעט וויפיל די וואסער פארט ארויף איז דארט ווי די וואסער איז ארויף געפארן ביז דארט ער מאכט דארט א ליין א פאס אויף די כלי ווייסט ער אז א קילא פלייש הייבט אויף די וואסער אזוי סאך צוויי קילא הייבט אויף מער די וואסער מאכט ער נאך א פאס אזוי מאכט ער אזעלכע פסים אויף דעם כלי, און אזוי נוצט ער די וואסער מיט די כלי אפצווועגן. איז דאס, דא וועט אוודאי רבא מודה זיין אז דאס הייסט א מלאכה, פון דעם האט די ברייתא גערעדט, און אויף דעם האט די ברייתא געזאגט פטור מדיני אדם. אבער אויף דעם פרעגט די גמרא בגופן, מעשה קא עביד בהו, ואי היזק שאינו ניכר שמיה היזק בדיני אדם נמי לחייב. פשט, אויב די ברייתא רעדט פון דעם איז צוריק שווער די ארגינעלע קשיא. איז ווייטער דאס איז נישט קיין גרמא דאס איז א געהעריגע מעשה, און טאמער היזק שאינו ניכר שמיה היזק וואלט די ברייתא געדארפט זאגן, אז מען איז חייב מדיני אדם נישט מען איז פטור מדיני אדם, אלא נאר, ענטפערט טאקע די גמרא אן אנדערע תירוץ, אידי ואידי בכנגדן, ולא קשיא, הא דאסח דעתיה, הא דלא אסח דעתיה. פשט סיי רבא און סיי די ברייתא רעדן זיך משקלות אויב מען האט פריערט געזאגט אז מען נעמט א משקל מען לייגט עס אויף איין זייט וואגשאל אויף די אנדערע זייט לייגט מען א שטיקל פלייש נאר וואס רבא האט גערעדט דארט ווי די מענטש וואס טוט עס איז נישט מסיח דעת פונעם וואסער טאמער איז נישט מסיח דעת פונעם וואסער היות וואס ביי די וואסער שטייט למשמרת מי נדה פשט מען טאר נישט מסיח דעת זיין פון דעם איז ווילאנג מ'האט נישט מסיח דעת געווען זאגט רבא אז די וואסער איז כשר. מה שאין כן די ברייתא האט גערעדט ביי אן אופן וואס מ'נוצט די וואסער אפצווועגן פלייש אבער בשעת וואס מ'וועגט אפ די פלייש איז מען מסיח דעת פון די וואסער דעמאלטס ווערט די וואסער פסול אבער ווייטער ס'איז אלץ וועגן די היסח הדעת ס'איז נישט וועגן א מעשה ס'איז אלץ א גרמא דערפאר זאגט די ברייתא פטור מדיני אדם מ'קען אים נישט מחייב זיין מדיני אדם אבער ווייטער העט ווען דא געווען א מעשה וואס די מעשה פסל'ט די וואסער איז אוודאי וואלט געווען די דין ווי חזקיה האט געזאגט אדער על כל פנים וואלט געקענט אזוי זיין די דין אז היזק שאינו ניכר שמיה היזק און ער וואלט געווען חייב מדיני אדם. מתיב רב פפא, פרעגט יעצט רב פפא נאך א קשיא אויף חזקיה, פון א משנה אין בבא קמא, די משנה זאגט דארט, גזל מטבע ונפסל, טאמער איינער האט גע'גנב'עט א מטבע פון א צווייטן, און די מלכות האט עס גע'פסל'ט פשט די מלכות האט שפעטער געזאגט אז די מטבע איז גארנישט ווערט, אדער תרומה ונטמאת, איינער האט גע'גנב'עט תרומה פון יענעם, און ס'איז טמא געווארן, נישט ער האט עס מטמא געווען, ס'איז טמא געווארן פון זיך. אדער חמץ ועבר עליו הפסח, ער האט גע'גנב'ט חמץ אריבער פסח, ס'איז געווארן אסור בהנאה, איז דא וואס די דין? פון איין זייט שטייט אין פסוק והשיב את הגזילה אז מען קען צוריק געבן די גזילה ווילאנג די גזילה איז קיים קען מען עס צוריק געבן פון די צווייטע זייט יעצט איז עס גארנישט ווערט די מטבע איז גארנישט ווערט די תרומה איז גארנישט ווערט די חמץ איז גארנישט ווערט פון דעסוועגן זאגט די משנה אומר לו הרי שלך לפניך, אז דער גזלן קען זאגן פארן נגזל, דאס האב איך גע'גנב'עט, נא דיר עס צוריק והשיב את הגזילה אשר גזל, איך געב דיר צוריק דאס וואס איך האב גע'גנב'עט, ווייל ווי לאנג ס'איז בעין, און ווי לאנג ס'האט זיך נישט געטוישט, איז קען דער גזלן דאס צוריק געבן. איז פירט די גמרא אויס די קשיא, ואי אמרת היזק שאינו ניכר שמיה היזק, האי גזלן הוא, ממונא מעליא בעי שלומי, פשט טאמער היזק שאינו ניכר איז שמיה היזק, אויב אזוי איז דא געווען א היזק שאינו ניכר, איז פשט די גאנצע חפץ האט זיך געטוישט ווייל ס'איז שמיה היזק, איז וויאזוי קען ער צוריק געבן די חפץ, וויאזוי קען ער צוריק געבן די מטבע, די תרומה, די חמץ, זאל מען זאגן אז ווי נישט ווי די חפץ האט זיך געטוישט, איז דארפסטו יעצט באצאלן די ווערט וויפיל די חפץ איז ווערט געווען, זאגט טאקע די גמרא תיובתא, חזקיה איז טאקע אפגעפרעגט, זאגט יעצט אבער די גמרא, לימא כתנאי, אז לכאורה קען מען זאגן אז די מחלוקת צווישן חזקיה רבי יוחנן צו היזק שאינו ניכר שמיה היזק צו נישט, איז שוין א מחלוקת תנאים. וואסע מחלוקת תנאים? ברענגט די גמרא א ברייתא. שטייט אין די ברייתא, די ברייתא איז כעין אונזער משנה, זאגט די ברייתא המטמא והמדמע והמנסך, אחד שוגג ואחד מזיד חייב, דברי ר' מאיר. ר' מאיר קריגט זיך אויף אונזער משנה, ר' מאיר האלט אז סיי בשוגג סיי במזיד איז מען חייב. ר' יהודה אומר ר' יהודה זאגט ווי אונזער משנה בשוגג פטור,

נאר במזיד איז חייב ווייל ס'א קנס וואס חכמים האבן געקנסעט? זאגט די גמרא ניין. אמר ר' נחמן בר יצחק, דכולי עלמא היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק, פשט אוודאי האלט יעדער אז היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק, און די גאנצע חיוב וואס מ'איז דא מחייב איז אלץ קנסות, נאר וואס? והכא בקנסו שוגג אטו מזיד קמיפלגי, די מחלוקת דא איז צו מ'האט געקנסעט שוגג אטו מזיד, דמר סבר קנסו שוגג אטו מזיד. פשט ר' מאיר האלט אז אוודאי איז די ארגינעלע גזירה געווען אויף א מזיד אבער מען האט אויך גוזר געווען אויף א שוגג ווייל אז נישט איז מארגן עטס איינער טוהן במזיד און ער'ט זאגן ער איז געווען א שוגג דערפאר האלט ר' מאיר מען האט גוזר געווען אויך שוגג אויך מזיד און מר סבר רבי יהודה האלט ניין לא קנסו שוגג אטו מזיד במזיד האט מען געקנסעט בשוגג נישט דערפאר האלט רבי יהודה אז במזיד חייב בשוגג פטור, פרעגט אבער די גמרא, וויאזוי קענסטו אזוי זאגן? וויאזוי קענסטו זאגן אז ר' מאיר האלט קנסו שוגג אטו מזיד, און רבי יהודה האלט לא קנסו שוגג אטו מזיד? ורמי דרבי מאיר אדרבי מאיר, ורמי דרבי יהודה אדרבי יהודה. כ'על דיר פרעגן א סתירה סיי ר' מאיר אויף א צווייטע ר' מאיר, סיי רבי יהודה אויף א צווייטע רבי יהודה, וואס דארט זעט מען פונקט פארקערט, אין א צווייטע פלאץ זעט מען אז רבי יהודה איז דער וואס האט גוזר געווען שוגג אטו מזיד און ר' מאיר נישט. דתניא, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, המבשל בשבת, איינער וואס קאכט שבת, ער האט געטון א מלאכה, ער האט געקאכט שבת, איז מן התורה, איז אוודאי דער מענטש האט געקאכט, האט עובר געווען אן איסור, אבער דער תבשיל וואס ער האט געקאכט, מן התורה מעג מען עסן. פון דעסט וועגן, חזל האבן געקנסעט געוויסע אופנים אז מען זאל נישט טארן עסן דעם תבשיל. איז אזוי זאגט די ברייתא, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל דברי ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז טאמער מען האט געקאכט שבת בשוגג מעג מען געהעריג עסן פונעם תבשיל שבת אויכעט, במזיד טאמער מען האט עס געטון במזיד דעמאלטס איז די מענטש האט געקאכט טאר נישט עסן פונעם תבשיל קיינמאל, אבער אנדערע מענטשן מעגן יא, אזוי האלט ר' מאיר, רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה האלט בשוגג יאכל למוצאי שבת, בשוגג אפילו מען האט עס געטון בשוגג טאר מען פונעם תבשיל שבת נישט עסן, ווען קען מען עסן? מוצאי שבת, ווי רשי זאגט אויך נישט גראד מוצאי שבת נאר עס דארף זיין בכדי שיעשו, פשט ס'דארף געדויערן ווי לאנג ס'האט גענומען צו קאכן, אזויפיל אזויפיל צייט דארף מען ווארטן מוצאי שבת הערשט נאכדעם מעג מען עס עסן דאס איז בשוגג במזיד לא יאכל עולמית במזיד טאר מען עס קיינמאל נישט עסן און ס'איז א מחלוקת אין די מפרשים און די ראשונים ווער טאר עס נישט עסן צו ער צו אנדערע על כל פנים דאס איז נישט אונזער סוגיא רבי יוחנן הסנדלר אומר רבי יוחנן הסנדלר קריגט זיך ער זאגט בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו פשט ער טאר עס קיינמאל נישט עסן לויט רבי יוחנן הסנדלר ווייל רבי יוחנן הסנדלר ווי רשי זאגט האלט אז מען טאר נישט הנאה האבן פון מעשה שבת דאס איז א דאורייתא פשט אז דער מענטש האט עס געקאכט טאר קיינמאל נישט עסן, נאר וואס טאמער מ'האט עס געטון בשוגג מעגן עס אנדערע עסן מוצאי שבת, במזיד טאמער מ'האט עס געטון במזיד, לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים, טאר קיינער עס קיינמאל נישט עסן, על כל פנים וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה, א סתירה פון רבי מאיר אויף רבי מאיר, און א סתירה פון ר' יהודה אויף ר' יהודה, ווייל ביי אונז האט מען געזען אז ר' מאיר איז גוזר שוגג אטו מזיד ר' יהודה נישט, און דא זעט מען פונקט פארקערט, דא זעט מען אז ווען איינער קאכט שבת איז לויט ר' מאיר בשוגג מעג ער עס עסן במזיד נישט פשט ר' מאיר איז נישט גוזר שוגג אטו מזיד, און לויט ר' יהודה, ר' יהודה זאגט אז בשוגג יאכל למוצאי שבת אז מען איז יא גוזר שוגג אטו מזיד איז א סתירה סיי ר' מאיר אויף ר' מאיר סיי ר' יהודה אויף ר' יהודה, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין קשיא, דר' מאיר אדר' מאיר לא קשיא, כי קניס בדרבנן בדאורייתא לא קניס, פשט ר' מאיר האלט אז וואו האבן חזל גוזר געווען שוגג אטו מזיד, דאס איז נאר ביי איסורים מדרבנן, ווייל היות וואס מענטשן זענען מזלזל אין איסורים מדרבנן דארט האט אויסגעפעלט צו קנס'ענען, און דערפאר מטמא מדמע מנסך, וואס דאס איז היזק שאינו ניכר וואס דאס איז איסורים מדרבנן, דארט האט מען גוזר געווען שוגג אטו מזיד, מה שאין כן מבשל בשבת איז א דאורייתא,

ס'איז ממש עבודה זרה דארט האט אויסגעפעלט קנס'ענען אבער נארמאל האלט ר' מאיר אז ביי רבנן'ס האט מען גע'קנס'עט ביי דאורייתא נישט ווייטער דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא רבי יהודה אויף רבי יהודה איז אויך נישט קיין סתירה ווייל כי לא קניס בדרבנן בדאורייתא קניס פשט רבי יהודה האלט פונקט פארקערט רבי יהודה האלט אז וואס הארבער די איסור אלץ מער איז דא א סברה צו קנס'ענען מילא ביי דרבנן'ס האט רבי יהודה נישט גע'קנס'עט ביי אונזער משנה מה שאין כן ביי מבשל ביי דאורייתא'ס האט ער יא גע'קנס'עט שוגג אטו מזיד. איי פרעגט די גמרא והא מנסך דאורייתא ולא קניס? מנסך איז דאך איז א דאורייתא און פון דעסטוועגן האט רבי יהודה נישט גע'קנס'עט, זאגט די גמרא משום חומרא דעבודת כוכבים מיבדל בדילי מיניה, פשט, דארט טאקע האלט רבי יהודה אנדערש, רבי יהודה האלט אז טאקע ווייל מנסך איז אזוי חומרא'דיג דארף מען נישט דארט קנס'ענען ווייל מענטשן ווייסן אליין זיך אפצושיידן פון דעם אבער נארמאל האלט רבי יהודה אז ביי דאורייתא'ס קנס'עט מען יא, פרעגט אבער די גמרא ורמי דרבי מאיר אדרבי מאיר בדאורייתא? כ'על דיר א קשיא פרעגן א סתירה פון רבי מאיר אויף רבי מאיר ביי דאורייתא'ס פשט דו זאגסט מיר אז רבי מאיר האלט אז ביי דאורייתא'ס קנס'עט מען נישט שוגג אטו מזיד איך'ל דיר א ראיה ברענגען אז ס'איז נישט אזוי און די זעלבע זאך וועלן מיר זעהן די גמרא וועט אויך פרעגן א קשיא פון רבי יהודה אויף רבי יהודה די סיבה וואס די גמרא רעדט עס נישט אויס איז ווייל קודם איז די גמרא מטפל מיט רבי מאיר שפעטער קומט די גמרא צוריק צו רבי יהודה אבער ביים תירוץ וועלן מיר זעהן אז די קשיא איז אויף ביידע סיי אויף רבי מאיר סיי אויף רבי יהודה וואס איז די קשיא דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הנוטע בשבת, איינער וואס פלאנצט איין א בוים שבת האט מחלל שבת געווען, איז די דין אזוי, בשוגג, טאמער ס'איז בשוגג יקיים, דארף מען נישט אויסרייסן די בוים, מ'דארף נישט אויסרייסן די נטיעה, במזיד, טאמער ס'איז במזיד יעקר, דארף מען אויספליקן די נטיעה. ווייטער ובשביעית, וואס טאמער איינער האט איינגעפלאנצט א בוים שמיטה, וואס דאס איז אויך אן איסור, איז בין בשוגג בין במזיד יעקר דברי ר' מאיר סיי בשוגג סיי במזיד דארף מען ארויספליקן דעם בוים אזוי האלט ר' מאיר ר' יהודה אומר ר' יהודה זאגט בשביעית בשוגג יקיים במזיד יעקר ר' יהודה האלט פונקט פארקערט שמיטה האלט ר' יהודה אז בשוגג קען מען עס לאזן במזיד דארף מען עס אויספליקן ובשבת בין בשוגג בין במזיד יעקר שבת דארף מען אלעמאל אויספליקן סיי בשוגג סיי במזיד איז על כל פנים קודם כל האמיר דא א סתירה פון ר' מאיר אויף ר' מאיר, ווייל דא זעהן מיר אז ר' מאיר קנס'עט ביי דאורייתא שוגג אטו מזיד, ווייל שמיטה זאגט דאך ר' מאיר בין בשוגג בין במזיד יעקר, און אונז האמיר פריערט געזאגט אז ביי דאורייתא קנס'עט ר' מאיר נישט שוגג אטו מזיד, יעצט בעצם איז סתם אזוי שווער די קשיא, ווייל שבת זעהן מיר ר' מאיר האלט פארקערט, שמיטה האלט טאקע ר' מאיר אזוי, און די גמרא וועט באלד טאקע ארויפברענגען די נקודה, אבער אדערווייל פרעגט די גמרא פון שמיטה,

ולטעמיך איך פארשטיי נישט לויט דיין קשיא איז סתם אזוי שווער? תיקשי לך הא גופא, פרעג אליין די ברייתא אליין, מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא פשט סיי שבת און סיי שמיטה ביידע זענען דאך דאורייתא'ס, איז מאי שנא שבת ומאי שנא שביעית? אין וואס איז שבת אנדערש פון שמיטה? פארוואס ביי שבת האלט ר' מאיר אז מען האט נישט גוזר געווען שוגג אטו מזיד און ביי שמיטה יא? אלא נאר עס מיר מוזן אוודאי ענטפערן אז התם כדקתני טעמא אמר ר' מאיר מפני מה אני אומר בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקר ובשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקר מפני שישראל מונין לשביעית ואין מונין לשבתות פשט אוודאי נארמאל האלט ר' מאיר אז ביי דאורייתא'ס האט מען נישט געקנס'עט שוגג אטו מזיד און דערפאר טאקע ביי שבת האט מען נישט גוזר געווען שוגג אטו מזיד, פון דעסט וועגן שמיטה איז אנדערש, פארוואס? ווייל די דין איז דאך אז מען פלאנצט איין א נטיעה, מען פלאנצט איין א בוים, די ערשטע דריי יאר טאר מען נישט עסן פון די פירות, ווייל ס'איז ערלה, די פערדע יאר איז נטע רבעי דארף מען נעמען די פירות ארויפטראגן קיין ירושלים, אז נישט דארף מען עס אויסלייזן אויף געלט, און די געלט טראגט מען ארויף קיין ירושלים. פשט, די פערדע יאר טוישט זיך די דין. יעצט, פון ווען הייבט מען אן ציילן די יארן? פשט האט נישט צו טון פון ווען מ'האט איינגעפלאנצט, לאמיר זאגן א מענטש וועט איינפלאנצן א בוים א חודש פאר ראש השנה, איז ברגע עס ווערט ראש השנה הייסט שוין אריבער א יאר, יעצט די נעקסטע ראש השנה איז נאך א יאר, די נעקסטע ראש השנה איז א דריטע יאר, האט מען געענדיגט מיט ערלה, פון יעצט און ווייטער קען מען שוין עסן פון די פירות, פשט אלץ טיילט זיך אין ראש השנה, און ממילא זאגט ר' מאיר אז היות וואס מענטשן האלטן דאך מיט דעם חשבון, מען ווייסט דאך אז די יארן טיילט זיך אין ראש השנה און פון ווען מען קען אנהייבן עסן פירות אין יעדן בוים, איז אויב אזוי וואס וועט זיין א איד וועט איינפלאנצן זיין בוים שמיטה און ער פלאנצט עס איין לאמיר זאגן צוויי חדשים פאר ראש השנה, יעצט קומט ראש השנה איז אריבער די ערשטע יאר, נאכדעם קומט נאך א ראש השנה א צווייטע יאר נאך א ראש השנה א דריטע יאר, קומט די פערדע יאר דער איד רוקט זיך אן צו ירושלים מיט זיין נטע רבעי, ער הייבט עס אן עסן, איז מענטשן וועלן מאכן א חשבון, וויאזוי עסט ער יעצט פירות, אוודאי מוז זיין אז ער האט איינגעפלאנצט דעם בוים שמיטה, איז מענטשן וועלן זאגן אז שמיטה מעג מען איינפלאנצן ביימער, איז כדי דאס זאל נישט געשען, זאגט ר' מאיר אז ווען עס קומט צו שמיטה טאמער איינער האט איינגעפלאנצט א בוים שמיטה, דארף מען עס עוקר זיין אפילו בשוגג, כדי מענטשן זאלן נישט קומען מתיר זיין זאגן אז מען מעג איינפלאנצן ביימער שמיטה, מה שאין כן ווען עס קומט צו שבתות, און די זעלבע זאך ביי אנדערע דאורייתא'ס איז נישט דא די חשש, ווייל קיינער קען נישט מאכן א חשבון ווען ער האט איינגעפלאנצט די בוים, מאכן א חשבון צוריק ציילן אז עס מוז זיין ער האט עס איינגעפלאנצט שבת, איז פאר דעם טאקע ביי שבת, און ביי אלע אנדערע דאורייתא'ס, האט ר' מאיר נישט גוזר געווען שוגג אטו מזיד. דבר אחר, נאך א חילוק, זאגט די גמרא, צווישן שבת און שמיטה, אז נחשדו ישראל על השביעית ולא נחשדו על השבתות, פשט ווען עס קומט צו שמיטה איז כלל ישראל חשוד אז מען וועט זיך מתיר זיין איינצופלאנצן ביימער שמיטה, דערפאר דארט האט ר' מאיר גוזר געווען מה שאין כן שבת, איז כלל ישראל נישט חשוד אז מען וועט זיך מתיר זיין איינצופלאנצן שבת איז דארט האט נישט אויסגעפעלט צו מאכן די גזירה און די גמרא פרעגט גראד מאי דבר אחר וואס איז פשט אז ר' מאיר האט דא מוסיף געווען נאך א טעם איז די גמרא מסביר אז ס'איז אלץ איין טעם הכי קאמר פשט אזוי וכי תימא שבת נמי זימנין דמיקלע יום שלושים בשבת דאי נטע ההוא יומא הוא דסלקא ליה שתא ואי לא לא סלקא ליה שתא פשט אזוי וואס איז געווען די ערשטע תירוץ פון ר' מאיר די ערשטע תירוץ פון ר' מאיר וואס מען האט פארענטפערט ר' מאיר איז געווען אז שמיטה איז אנדערש ווי שבת פארוואס ווייל טאמער איינער העט איינפלאנצן שמיטה בשוגג, און פיר יאר שפעטער העט מען זען ווי ער עסט פירות זעלן מענטשן מאכן א חשבון א רגע, ווען האסטו עס איינגעפלאנצט איינגעפלאנצט שמיטה, אה מען העט זיך מתיר זיין אז מען מעג איינפלאנצן פירות שמיטה, איז אויב אזוי זאגט די גמרא קענסטו לכאורה פרעגן אז די זעלבע חשש איז דא שבת, ווי איז דא אזא חשש שבת, איז פשט אזוי, ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, ווען הייסט אז ס'איז אריבער א יאר, כלפי ערלה כלפי נטע רבעי ראש השנה, יעצט טאמער איינער פלאנצט איין א בוים א טאג פאר ראש השנה, און ס'ווערט מארגן די נעקסטע טאג ראש השנה, הייסט נישט אריבער א יאר, נאר טאמער מ'האט איינגעפלאנצט דעם בוים מינימום דרײַסיק טאג פאר ראש השנה, דעמאלס ברגע ס'ווערט ראש השנה הייסט עס אז ס'אריבער א יאר, און ממילא קען זיין א ציור אזוי, קען זיין אז ראש השנה האט געפאלן מאנטאג, וואס דעמאלס דרײַסיק טאג פאר ראש השנה איז שבת, איז א איד וועט איינפלאנצן בשוגג זיין בוים שבת דרײַסיק טאג פאר ראש השנה ברגע ס'קומט ראש השנה, איז אריבער א יאר, נאכדעם גייט אריבער נאך א יאר און נאך א יאר, די פערדע יאר קומט ער אן צו ירושלים מיט זיין נטע רבעי, איז שטעלן אים אפ מענטשן א רגע, וויאזוי עסטו יעצט די פירות? ס'איז נאך נישט אריבער קיין גאנצע דריי יאר, איך געדענק האסט עס קוים איינגעפלאנצט צוויי יאר צוריק, זאגט ער ניין, איך האב עס איינגעפלאנצט דרייסיג טאג פאר ראש השנה, און זעלן מענטשן מאכן א חשבון, דרייסיג טאג פאר ראש השנה א רגע דאס איז שבת, האסט איינגעפלאנצט א בוים שבת, מ'העט זיך מתיר זיין מ'מעג איינפלאנצן שבת, דערפאר זאגט ר' מאיר תא שמע דבר אחר, נחשדו ישראל על השביעית ולא נחשדו על שבתות, פשט מען דארף אויף דעם נישט חושש זיין, קיינער גייט זיך נישט מתיר זיין איינצופלאנצן ביימער שבת, און ממילא אפילו די ווייטע חשש דארף מען נישט חושש זיין, מה שאין כן שביעית, היות וואס כלל ישראל איז חשוד אויף שביעית, אז מ'איז מזלזל אין שביעית, מ'איז מקיל אין שביעית, איז דערפאר האט ר' מאיר ביי שביעית שפעציעל גוזר געווען שוגג אטו מזיד, זאגט יעצט די גמרא דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא, וואס טוט זיך מיטן סתירה פון רבי יהודה אויף רבי יהודה, פריערט האט מען געזען אז רבי יהודה האלט אז ביי דאורייתא'ס האט מען גוזר געווען שוגג אטו מזיד, און דא ביי שמיטה זעט מען רבי יהודה האט נישט גוזר געווען שוגג אטו מזיד, ענטפערט די גמרא אז אוודאי רבי יהודה האלט נארמאל ביי דאורייתא'ס איז מען גוזר שוגג אטו מזיד, אבער ביי שמיטה איז אנדערש, שמיטה איז א יוצא מן הכלל פארוואס? ווייל באתריה דרבי יהודה חמירא להו שביעית, דארט ווי רבי יהודה האט געוואוינט איז געווען זייער חמור ביים עולם די מצוות שמיטה, ממילא דארט האט נישט אויסגעפעלט צו גוזר זיין שוגג אטו מזיד, און די גמרא ברענגט טאקע א ראיה דערצו, דההוא דאמר ליה לחבירו, ס'געווען א מעשה דארט ווי רבי יהודה האט געוואוינט, איינער האט געזאגט פאר זיין חבר, דייר בר דיירתא, ער האט אים געוואלט פארשעמען, ער האט אים געוואלט פוגע זיין, האט ער אים גערופן דו גר בן גיורת, אמר ליה, יענער האט אים געוואלט צוריק פליקן, האט ער געזאגט אנא לא אכלי פירי דשביעית כוותך, איך לפחות עס נישט פירות פון שמיטה אזוי ווי דיר, איז אז מען זעט אז אין רבי יהודה'ס שטאט איז דאס געווען א פליק, איז פשט דארט האט מען שטארק מקפיד געווען אויף דיני שביעית איז ממילא שביעית איז א יוצא מן הכלל ביי שביעית האט רבי יהודה נישט גוזר געווען שוגג אטו מזיד.